אין דער משנה האט מען געלערנט ר' יהודה אומר במתכוין חייב, אין דער רישא פון דער משנה שטייט אזוי, נשברה כדו ברשות הרבים, ס'האט זיך איינעם צעבראכן א כלי, קריג אין רשות הרבים, והוחלק אחד במים, איינער האט זיך אויסגעגליטשט אין די וואסער פון דעם כד. או שלקה בחרסית, אדער האט זיך צוקלאפט אין די צובראכענע שערבלעך פון דער כד, חייב. אלע אופנים איז מען חייב, עס שטייט נישט קיין תנאים ווען מען איז חייב, יעדן אופן איז מען חייב. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, במתכוין חייב, ואינו מתכוין פטור. וויל איך יעצט וויסן וואס מיינט מען במתכוין. היכי דמי מתכוין, וואס הייסט מתכוין? וואס רבי יהודה איז דעמאלט מחייב? אמר רבה, האט רבה געזאגט, במתכוין להורידה למטה מכתיפו, ווען ער וויל אראפנעמען דעם כד וואס ער טראגט אויפן אקסל, דא וויל ער אראפנעמען נידריגער פון אקסל, און ס'האט זיך נישט וועלנדיג געגעבן א קלאפ אין די וואנט און ער האט עס צעבראכן, דעמאלט איז ער חייב. דאס רופט זיך אן אויפן לשון פון גמרא, נתקל, ווען א מענטש ווערט געשטראכלט, פושע הוא איז ער א פושע, דעריבער איז ער חייב. וועט אבער זיין אז ס'איז געשען א אנדער סיבה וואס דער מענטש איז נישט שולדיג, למשל, די כלי איז געווארן צעבראכן פון זיך אליין, דאס הייסט אינו מתכוין, דעמאלט האלט רבי יהודה אז מ'איז פטור. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רבה'ן, מכלל קומט דאך אויס דמחייב רבי מאיר, אז רבי מאיר וואס ער איז מער מחמיר איז ער זאגט דאך נישט קיין שום תנאי, ער זאגט שטענדיג חייב, איז ער מחייב אפילו אינו מתכוין, קומט אויס אז רבי מאיר איז מחייב אפילו נפשרה, אפילו ס'איז צוגאנגען פון זיך די כד, אז ס'האט זיך פון זיך אליין צובראכן, ווען ס'איז געשען א אונס איז רבי מאיר אויכעט מחייב, ווייל דו זאגסט דאך מתכוין הייסט ער האט עס געוואלט אראפנעמען פון דעם אקסל, אינו מתכוין פטור וואס רבי יהודה לערנט מיינט מען ער האט גארנישט געוואלט טון מיט דעם ס'האט זיך פון זיך צובראכן, און רבי מאיר האלט אפילו אינו מתכוין נאר נפשרה איז אויכעט חייב. אמר ליה, האט אים רבה געענטפערט, אין, יא, מחייב היה רבי מאיר, רבי מאיר האט געזאגט אז דער בעל הכד איז מחויב אויף דעם שאדן וואס. מ'האט זיך געמאכט אין דעם כד, אפילו אזנה בידו, אפילו פון זיך אליין איז ער געווארן צעבראכן, ס'איז געבליבן ביי אים אין האנט נאר די הענטל, איז ער אויך מחייב. פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס אז דאס צעברעכן איז געשען דורך א אונס, פארוואס זאל רב מאיר מחייב זיין? אנוס הוא, ער איז דאך א אנוס, ואונס רחמנא פטריה, א אונס האט די תורה געפטר'ט, כאטש מיר האבן דאך געזאגט אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד בין אונס בין ברצון, דארט רעדט זיך דאך אדם המזיק, איז דארט דער דין בין אונס בין רצון, און תוספות האט אפילו פריער געזאגט, אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים צי באפילה שנו, האט די תוספות דארט געברענגט ראיות אפילו ביי אדם המזיק איז אונס גמור איז ער אויכעט פטור. א ראיה דאך דא פון דעם ירושלמי, די ירושלמי זאגט אז איינער האט זיך געלייגט שלאפן איז געקומען א צווייטער און האט זיך געלייגט לעבן אים, איז אויב דער ערשטער האט מזיק געווען דעם צווייטן איז ער פטור ווייל ער איז א אונס, דער צווייטער האט מזיק געווען שלאפעדיגערהייט דעם ערשטן איז ער חייב, זעהט מען דאך שוין פון דעם אליין אז נישט יעדן אונס איז ער מחייב, ובפרט נאך דא או דא רעדט זיך דאך נישט פון אדם המזיק, דא רעדט זיך דאך אז מ'איז געווארן געניזיקט. אין דעם וואסער וואס האט זיך אויסגעגאסן פון דעם כד אדער אין די שערבלאך איז ער אונס איז פטור. דכתיב ווי ס'שטייט ולנערה לא תעשה דבר. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן הני מילי לענין קטלא ולנערה לא תעשה דבר ווייל זי איז אן אנוסה דאס רעדט זיך אז ס'קומט איר נישט קיין מיתה אבל לענין נזקין וועסטו וועלן זאגן חייב, רב מאיר האלט לענין נזקין איז מען אונס אויך חייב, והתניא מיר האבן דאך געלערנט נשברה כדו אז ס'איז געווארן צובראכן זיין קריגל אין רשות הרבים ולא סילקו, ער האט נישט צוזאמענגענומען די בראך שטיק. נפל גמלו, ס'איז געפאלן זיין קעמל, ולא העמידו, האט אים נישט אויפגעשטעלט, און א צווייטער איז דורכגעגאנגען און איז געווארן געשאדנט. רב מאיר מחייב בהזיקן, רב מאיר זאגט, אויב איינער איז געווארן געניזיקט אין די צעבראכענע כד, אדער אין דעם געשטארבענעם גמל, דארף דער בעל הכד צי דער בעל הגמל באצאלן פאר דעם שאדן. וחכמים אומרים און די חכמים זאגן, פטור מדיני אדם, מדיני אדם איז ער פטור, וחייב בדיני שמים, בדיני שמים איז ער מחוייב ווייל ער איז דאך א גורם, דער דערפאלן אליין איז ער ניט שולדיק, איז ער א אונס, אבער ער האט עס געדארפן פון דארטן אויפראמען. און מודים חכמים לרב מאיר, די חכמים זענען מודה צו רבי מאיר'ן, כאטש די חכמים זענען מקיל, זיי פטר'ן אין דעם פאל, דאך זענען זיי מודה באבנו, זיין שטיין, סכינו, זיין מעסער, און משאו, זיין משא, שהניחן בראש גגו, ער האט עס ארויפגעלייגט אויפן שפיץ דאך. ונפלו ברוח מצויה, און זענען אראפגעפאלן מיט א נארמאלן ווינט, והזיקו און זיי האבן געמאכט שאדן, שהוא חייב, ער איז חייב, פארוואס ווען ער איז געגאנגען דארט אוועקלייגן האט ער דאך געוויסט אז דער ווינט וועט עס אראפווארפן. איז נאך זיין פאל רופט ער זיך אן א פושע, זענען די חכמים מודה ער איז חייב, און מודה רב מאיר לרבנן, רב מאיר איז מודה צו די רבנן, במעלה קנקנין על הגג, איינער האט ארויפגעברענגט קריגלעך אויף דעם דאך על מנת לנגבן, ער זאל זיי אויסטריקענען אויף די זון. ונפלו און ס'איז אראפגעפאלן ברוח שאינה מצויה אין א נישט נארמאלן ווינט והזיקו און זיי האבן געמאכט שאדן איז רבי מאיר מודה שהוא פטור ער איז פטור פארוואס איז רבי מאיר מודה מ'איז פטור ווייל ער איז א אונס זעה איך דאך אז רבי מאיר האלט ביי נזקין אונס איז ער פטור, טא ווי אזוי קענסטו זאגן אז ר' מאיר האט מחייב געווען ווען ס'איז געווארן צובראכן די כד דורך א אונס אז ס'איז געוועזן אזנו בידו? אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט בתרתי פליגי, אין די משנה איז א מחלוקת אין צווייערליי היזקים. פליגי בשעת נפילה, מען קריגט זיך דעם שאדן וואס דער כד האט געמאכט בשעת ווען ר'איז געפאלן און ר'האט זיך צעבראכן, און שעת נפילה איז לאו דווקא שעת נפילה זאגט תוספות, שעת נפילה ווערט אנגערופן כל זמן ס'איז נאכנישט געווען די מעגליכקייטן צוצונעמען די חרסים ווערט עס אלץ אנגערופן שעת נפילה, איז די מחלוקת ווי מען זאגט די צעברעכן זיך צי דאס איז א אונס צי נישט, ופליגי לאחר נפילה, און אויך קריגט מען זיך אז ווען די חרסים זענען געבליבן ליגן ער האט זיי נישט צוגענומען, ער האט זיי געקאנט צונעמען, ס'איז געווען צייט צוצונעמען און ער האט זיי נישט צוגענומען. צי מ'איז מחויב אויף דעם שאדן וואס מ'מאכט זיך אין זיי. פליגי בשעת נפילה, די מחלוקת ביי אונז אין דער משנה פון תנא קמא מיט ר' מאיר'ן בשעת נפילה איז בנתקל פושע, דאס הייסט אויב עס איז געוועזן א פאל אוזנו בידו האלט אויך ר' מאיר אז ר'איז פטור ווייל ר'איז א אונס, נאר די מחלוקת איז אויב מתכוין להורידה מכתפו און דעמאלט האט זיך עס צובראכן, צי זאגן מיר נתקל איז א פשיעה, דאס וואס האט זיך צובראכן רופט זיך אן א פשיעה.

דעריבער לערנט רבי יהודה אז מ'איז פטור, באלד וועלן מיר זעהן וואס איז די טייטש מתכוין שאין מתכוין. פליגי לאחר נפילה, די מחלוקת איז לאחר נפילה, וואס איז די טייטש לאחר נפילה? אז ר'האט שוין געהאט די מעגליכקייטן צוצונעמען די חרסים און ר'האט עס נישט צוגענומען, קריגט מען זיך במפקיר נזקיו. אז איינער איז מפקיר א זאך און א צווייטע מענטש ווערט אין דעם געניזיקט, און דאס וואס שטייט ביי מפקיר נזקיו מיינט מען נישט בלויז מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, נאר מען רעדט סתם אזוי, די עיקר מחלוקת איז ווי רש"י דא מסביר בור שחייבה עליו תורה, צי רעדט מען בור ברשות הרבים וואס איז הפקר, אדער מען מיינט אזא בור וואס הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת אין שור שנגח את הפרה, דאס וואס שטייט אין די תורה בור, וועלכע בור איז דאס? ס'איז דאך דא א רב, עס קריגן זיך אין דעם רב עקיבא מיט רבי ישמעאל'ן, רבי ישמעאל זאגט בור שברשות הרבים חייבה תורה, און רב עקיבא זאגט בור הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, נאר ס'איז דאך דא פארשידענע אוקימתות אין גמרא, צי רב עקיבא גייט זאגן נאר בור וואס ער האט א בעלים? אדער רב עקיבא גייט מוסיף זיין אז דעמאלט ווען ער האט א בעלים הייסט אויכעט בור וואס די תורה איז מחייב, דארט א מחלוקת פון רבה מיט רב יוסף. מר סבר, רבי מאיר לערנט, מפקיר נזקיו חייב. מפקיר נזקיו. איז דער בעל הנזקים חייב? דער בור וואס די תורה האט אויף אים מחייב געווען איז בור ברשות הרבים וואס איז הפקר און די תורה האט אויף דעם מחייב געווען און מר סבר פטור און רבי יהודה וואס ער לערנט ביי אונז אין דער משנה אז ער איז פטור האלט ער אז פון וועלכן בור רעדט די תורה הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו. אבער דארט נאר ווי דער בור, די נזקין באלאנגען נישט צו אים, דעמאלט איז ער פטור. און דאס וואס ר' יהודה זאגט במתכוין, איז די טייטש אזוי, ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט במתכוין, אויב ער האט געוואלט צוברעכן, און דעמאלט בשעת'ן צעברעכן, בשעת נפילה האט ער מזיק געווען חייב, אבער באינו מתכוין, דאס הייסט ער איז געווען א נתקל, איז ער פטור, ונתקל לאו פושע הוא, און וואס איז דער פשט בלאחר נפילה מתכוין שאין מתכוין, דאס וועט די גמרא באלד זאגן, וממאי, פֿון װאַנען װײס איך, אַז זי קריגן זיך אין דער משנה אין צװײ זאַכן, סײַ בשעת נפֿילה און סײַ אין דעם שאָדן װאָס ס'מאַכט לאחר נפֿילה, מדקתני תרתי. אין דער משנה װערט דערמאַנט צװײ זאַכן, הוחלק אחד במים, אײנער האָט זיך אױסגעגליטשט אין װאַסער. או שלקה בחרסית, אדער איינער האט זיך צוקלאפט אין די שערבלעך. היינו הך, ס'איז דאך די זעלבע זאך. וואס איז מיר דער חילוק צו דער שאדן איז געווען אין די מים צו דער שאדן איז געווען אין די חרסית? אלא לאו הכי קאמר, דארף איך לערנען אין דער משנה פשט אזוי אז מ'רעדט פון צווייערליי שאדנס.

אין דער משנה קריגט מען זיך אין צוויי זאכן, אי בשעת נפילה און אי לאחר נפילה, ברייתא נמי, אין דער ברייתא וואס מען האט דא דערמאנט נשברה כדו ולא סילקו נפל גמלו ולא העמידו, בתרתי, איז דארט אויך די מחלוקת אין ביידע וועגן, אי בשעת נפילה אי דעם שאדן פון לאחר נפילה.

אז מען זאל זיך קריגן לאחר נפילה קאן זיין במפקיר נבלתו, ער האט מפקיר געווען די נבילה, קריגט מען זיך צו מפקיר נזקיו איז חייב, אלא בשעת נפילה היכי משכחת לה, בשעת דער גמל איז געפאלן, וואס פאסט זיך דא צו זאגן נתקל פושע הוא, וואס איז דער מענטש שולדיג? וואס האט ער געקאנט העלפן אז דער גמל זאל נישט פאלן? בשלמא עס האנדלט זיך נשברה כדו, דער מענטש וואס האט געטראגן דעם כד און ער האט זיך געשטרויכלט און האט צובראכן, קען איך זאגן איבעי ליה לעיוני ומיזל, ער דארף זיין פארזיכטיג, אבער ביי דעם גמל וואס פאסט זיך צו זאגן נתקל פושע? אמר רב אחא, האט רב אחא געזאגט, יא, עס איז די שולד פון מענטש, כגון דעברה, ער האט דורכגעפירט דעם גמל במיא אין וואסער דרך שרעתא דנהרא, שרעתא איז פון דעם ווארט שרוע וואס שטייט ביי די מומין, שרוע מיינט מען גרעסער, איין אבר איז גרעסער פון צווייטן, ער האט דורכגעפירט דעם גמל ווען דער טייך איז געווארן גרויס, דער טייך האט פארשפרייט דעם וועג, ממילא האט ער נישט געזען וואו צו גיין, דעריבער וועמענס שולד איז דאס? איז די שולד פון דעם מענטש? פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי רעדט זיך דא? אי דאיכא דרכא אחרינא ס'איז דא א גלייכע וועג מען דארף נישט גיין דורך וואסער, פושע הוא איז ער דאך א פושע האט ער דאך נישט דעם דין פון נתקל, פארוואס זשע זאגן די רבנן אז פטור מדיני אדם, ואי דליכא דרכא אחרינא ס'איז נישט דא קיין צווייטע וועג ווי צו גיין מען מוז גיין אין וואסער, אונס הוא איז ער דאך א אונס, וואס זשע שטייט. ר' מאיר מחייב בהזיקן, אלא זאגט די גמרא, משכחת לה, נישט ווי כ'האב פריער געזאגט אז דעברה במיא דרך שרעתא דנהרא, נאר ס'איז מעגליך דאתקיל אז דער מענטש האט זיך געשטרויכעלט אויף א גלייכן וועג, אויף א טרוקענעם וועג, ואתקילה ביה גמלא, און דער קעמל האט זיך אין אים געשטרויכעלט. איז דאך אויך דא אט די מחלוקת, צי זאגן מיר דאס וואס דער מענטש איז נתקל און איז געפאלן איז ער א פושע, אדער מיר זאגן לאו פושע. פרעגט די גמרא, מפקיר נזקיו מאי מתכוין איכא, ביי אונז אין דער משנה, רעדט זיך דאך ביי ביידע זאכן, האבן מיר געזאגט, נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים מיינט מען בשעת נפילה, או שלקה בחרסית מיינט מען לאחר נפילה, און אויף ביידע זאכן זאגט רבי יהודה במתכוין חייב. ואינו מתכוין פטור, איז בשעת נפילה פארשטיי איך במתכוין, אויב ער האט געוואלט צוברעכן איז ער חייב, אבער לאחר נפילה וואס מיינט מען דאס מתכוין? אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט במתכוין לזכות בחרסיה, אויב דער מענטש וויל זוכה זיין אין די צובראכענע שטיקלעך כד, ער האט עס נישט מפקיר געווען, דעמאלט איז ער חייב. און אינו מתכוין מיינט מען ער וויל נישט אין דעם זוכה זיין, ער איז מפקיר נזקיו, דעמאלטס איז ער פטור. וכן אמר רב אשי, אזוי האט געזאגט רב אשי, במתכוין מיינט מען ער האט מכוון געווען לזכות בחרסיה, ער האט נישט מפקיר געווען די צעבראכענע שטיקלעך. רבי אלעזר אמר, רבי אלעזר זאגט, בשעת נפילה מחלוקת, די מחלוקת איז בשעת נפילה. פרעגט די גמרא, אבל לאחר נפילה מאי, אז איינער האט זיך געשטרויכלט נאכדעם ווי אים איז געפאלן, ווי איז דעמאלט דער דין? דברי הכל פטור? האלטן אלע מ'איז פטור? והא דאך איכא רבי מאיר דמחייב, רבי מאיר איז דאך מחייב, ווייל עס שטייט דאך דא אין דער ברייתא אז נשברה כדו ולא סילקו נפל גמלו ולא העמידו, רעדט זיך דאך פון וועלכן שאדן? פון דעם שאדן לאחר נפילה. קען איך דאך נישט זאגן אז אלע זאלן האלטן חייב, אז פטור, אלא מאי וועסטו זאגן דברי הכל חייב, אז לאחר נפילה האלטן אלע חייב, והא דאך איכא רבנן דפטרי, ס'איז דאך דא די רבנן וואס פטר'ן, די רבנן זאגן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אלא מאי בשעת נפילה, דאס וואס שטייט בשעת נפילה מיינט ער צו זאגן אף בשעת נפילה, ווייל פשטות ס'לשון דער ברייתא ווייזט אויס עס רעדט זיך לאחר נפילה, אזוי ווי עס שטייט דאך ס'לשון נשברה כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו, קומט צו גיין. רב אלעזר און ער זאגט אז מען קריגט זיך בשעת נפילה אויך, דאס הייסט לאחר נפילה מער א דבר פשוט מען קריגט זיך, מען קריגט זיך ביי דעם אויך, וקא משמע לן ער לאזט מיך הערן כאביי אזוי ווי אביי זאגט וואס כ'האב מדייק געווען אזוי ווי אין די משנה ווייל עס שטייט צוויי זאכן זאגן מיר מען קריגט זיך בשעת נפילה און לאחר נפילה און די זעלבע זאך אין די ברייתא קריגט מען זיך אויך. סיי בשעת נפילה און לאחר נפילה, רש"י. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, לאחר נפילה מחלוקת, די מחלוקת פון רבי מאיר'ן מיט די חכמים איז לאחר נפילה. פרעגט די גמרא, אבל בשעת נפילה מאי, פאר דעם שאדן וואס איז געשען בשעת דער מענטש איז געפאלן, דברי הכל פטור, האלטן אלע אז ס'איז פטור, אזוי האלט ר' יוחנן, איך קען דאך אזוי נישט זאגן, והא מדקאמר ר' יוחנן לקמן, ר' יוחנן זאגט ווייטער, לא תימא, זאלסט נישט זאגן מתניתין, זאלסט נישט זאגן די משנה, די ווייטערדיגע משנה, דף לא, ביי שני קדרין זאלסט נישט זאגן אז די משנה רב מאיר היא ורב מאיר דאמר נתקל פושע הוא, מכלל ווייזט דאך אויס דרב מאיר מחייב אז רב מאיר איז מחייב בשעת נפילה, ווייל רב מאיר לערנט נתקל פושע הוא, קען איך דאך נישט לערנען אז אלע האלטן פטור, אלא מאי וואס ווילסטו זאגן אז ר' יוחנן זאגט מען קריגט זיך נאר אין דעם שאדן לאחר נפילה? און ווי יעצט בשעת נפילה דברי הכל חייב, בשעת נפילה האלטן אלע אז ער איז חייב, אלע האלטן נתקל פושע הוא, ניין כ'קען דאך אזוי נישט זאגן, והא מדקאמר רבי יוחנן לקמן, רבי יוחנן זאגט ווייטער לא תימא מתניתין רבי מאיר דאמר נתקל פושע הוא, זאג נישט אז די משנה גייט נאר ווי רבי מאיר וואס ער האלט נתקל פושע הוא, מכלל ווייזט דאך אויס דפטרי רבנן. אז די רבנן זאגן אז נתקל איז לאו פושע הוא ער איז פטור, זע איך דאך אז ר' יוחנן אליין האלט אז בשעת נפילה איז אויך דא א מחלוקת צו נתקל פושע הוא צו נישט. אלא זאגט די גמרא, דאס וואס ר' יוחנן זאגט לאחר נפילה מחלוקת, הא קא משמע לן דאס גייט ער מיר זאגן. לאחר נפילה מחלוקת, נאר די מחלוקת איז נאר ווען מען האט מפקיר געווען נזקיו נאך א זיין נפילה, אין אנדערע ווערטער אלע האלטן מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה, אדער איינער וועט נעמען די נזקין זיי צו ארויס ווארפן רשות הרבים, האלטן אלע אז ער איז חייב. נאר די מחלוקת איז דא א, ס'איז פאקטיש נאר איין מחלוקת, ר' מאיר לערנט נתקל פושע הוא, דעריבער איז ער חייב אויף שעת נפילה, און לאחר נפילה איז ער חייב, ווייל מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה.

נאָר דער מפקיר נזקיו פּטרן די רבנן, דאנוס הוא, ווייל ער איז אַ אונס, איז עס מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, אבל מפקיר נזקיו דעלמא, איינער וועט אַזוי אָננעמען זיינע נזקים און ר'עט עס אַרויסוואַרפן רשות הרבים צי איינער וואָס מאַכט אַ בור ברשות הרבים, מחייבי, איז זענען די רבנן מחייב, לויט אַ פריערדיגע אוקימתא וואָס אביי האָט איינגעלערנט, איז דאס וואס רבי יהודה לערנט לאחר נפילה איז פטור איז דאך געווען זיין טעם ווייל ער לערנט בור ברשות הרבים איז פטור, קומט אויס אז איינער ווארפט ארויס אינדרויסן זיינע נזקין איז ער אויכעט פטור, א מפקיר נזקיו. נישט נאך נפילה סתם איז ער אויך פטור, קומט צו גיין רבי יוחנן און ער זאגט נישט אזוי אז די מחלוקת איז נאר ביי דער נפילה, ער האט מפקיר געווען נאך דער נפילה, דאס הייסט אנדערע ווערטער אז אין מפקיר נזקיו איז נישטא קיין מחלוקת, אלע האלטן לאחר אונס איז פטור. און לאחר פשיעה, אז ס'איז געווען א פשיעה מיט דעם איז חייב, נאר דא קומט עס אזוי אויס, ס'איז אפהענגיג צי די נפילה איז געווען א פשיעה צי ס'איז געווען א אונס. איתמר, מיר האבן געלערנט מפקיר נזקיו, איינער האט מפקיר געווען די נזקים זיינע, ער האט גענומען זאכן און ארויסגעווארפן רשות הרבים מדעת. דאס רופט זיך אן אויף פריערדיגע גמרא מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה, און די זעלבע שאלה איז בור ברשות הרבים איז דאך אויך נזקים וואס האט נישט קיין בעלים, רבי יוחנן און רבי אלעזר קריגן זיך אין דעם, חד אמר חייב וחד אמר פטור, איינער לערנט חייב און איינער לערנט פטור,

ומאן דפטר און דער וואס פטר'ט כרבנן, וואס די רבנן זאגן אין דער ברייתא, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אויב זיי קריגן זיך אין די מחלוקת פון תנאים, האט איינער געדארפן זאגן הלכה כרבי מאיר, און דער וועלכער זאגט פטור האט געדארפן זאגן הלכה כרבנן. זאגט די גמרא, אליבא דרבי מאיר כולי עלמא לא פליגי. לויט ר' מאיר'ן קריגן זיך נישט אז ר' מאיר האלט ביי אונז הפקיר נזקיו וואס עס קומט דורך א אונס אפילו ער לערנט נתקל פושע הוא אבער עס איז דאך נישט קיין ריכטיגע פשיעה דער מענטש האט זיך נישט געוואלט פאלן דאך לערנט ר' מאיר אז מפקיר נזקיו איז חייב, איז אוודאי און אוודאי הפקר ברצון, איז האלט זיכער ר' מאיר אז ס'איז חייב, לויט ר' מאיר'ן קריגט מען זיך נישט, כי פליגי, ווען איז די מחלוקת? אליבא דרבנן, וואס די רבנן זאגן, מאן דפטר, דער וואס ער זאגט מפקיר נזקיו איז פטור, כרבנן, ער האלט ווי די רבנן. ומאן דמחייב אמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבנן, אפילו די רבנן זאגן דארטן ביי נפל גמלו ולא סילקו איז פטור, דאך וועט ער דא מחייב זיין, עד כאן לא פטרי רבנן, ווען טוען די רבנן פטר'ן, אלא במפקיר נזקיו דהכא.

לויט אביי'ס אוקימתא קומט דאך אויס אז די רבנן טוען פטר'ן מפקיר נזקיו ברצון, פארוואס? ווייל בור שחייבה עליו תורה רעדט זיך אז איין בור וואס ער האט בעלים און ס'איז דאך דא א צווייטע אוקימתא די אוקימתא דא פון רבי יוחנן וואס רבי יוחנן זאגט. אז עס איז נישט דא אין דער זאך קיין שום מחלוקת, די רבנן זייער טעם וואס מען טוט פטר'ן איז דווקא דארט נאר ווי ער איז געווען נתקל וואס איז געווען לאחר נפילת אונס, אבער לאחר נפילת פשיעה איז חייב. זאגט די גמרא, תסתיים דר' אלעזר הוא דאמר חייב, מיר ווילן א ראיה ברענגען אז ר' אלעזר האלט בור ברשות הרבים איז חייב, דאמר ר' אלעזר משום רבי ישמעאל, ר' אלעזר האט געזאגט אין נאמען פון רבי ישמעאל'ן, שני דברים אינן ברשותו של אדם, צוויי זאכן זענען נישט דא אין רשות פון מענטש. ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, און דער פסוק האט זיי געמאכט גלייך ווי ס'איז אין זיין רשות, ואלו הן, דאס זענען זיי בור ברשות הרבים, איינער גראבט א בור אין רשות הרבים, ער איז נישט קיין בעל בית אויף דעם בור, דאך איז ער מחויב אין די תשלומים, ווייל די תורה האט געמאכט ווי ס'איז זיין, ער איז דער בעל בית. וחמץ משש שעות ולמעלה, חמץ נאך חצות איז דאס נישט אין זיין רשות ווייל ס'איז אסור בהנאה, דאך האט א פסוק געזאגט גלייך ווי ס'איז אין זיין רשות, ער איז עובר בל יראה בל ימצא. זע איך דאך פון דעם אז רב אלעזר האלט אז בור ברשות הרבים איז חייב, און די זעלבע זאך האלט רב אלעזר מפקיר נזקיו, וואס דאס איז בור ברשות הרבים איז חייב. תסתיים, איז א ראיה ווייל פריער האב איך דאך געהאט. מפקיר נזקיו רבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר חייב חד אמר פטור, איך האב נישט געוויסט ווער עס זאגט חייב, איז א ראיה אז רבי אלעזר ער זאגט חייב. פרעגט די גמרא, ומי אמר רבי אלעזר הכי, האט דען רבי אלעזר אזוי געזאגט אז בור ברשות הרבים איז חייב? והא אמר רבי אלעזר איפכא, רבי אלעזר האט געזאגט פארקערט. דתנן, ווייטער, דף ל' איז דא א משנה, ההופך את הגלל ברשות הרבים, ס'ליגט אין רשות הרבים גלל, מיסט, הפקר'דיגע, איז איינער געגאנגען ער האט עס איבער געקערט פון איין ארט אויף דעם אנדערן ארט, והוזק בהן אחר, ער האט עס געלייגט אויף א אנדער ארט, איז א מענטש דארט דורך געגאנגען און איז געווארן געשאדט. חייב בנזקו, איז דער מענטש וואס האט עס איבערגעקערט, דער וואס האט עס געלייגט אויף א צווייטן ארט, איז מחויב פאר דעם שאדן, ווייל ער האט עס קונה געווען בהגבהה, איז עס זיין געלט. ואמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אז חייב בנזקו, אלא שנתכוון לזכות בהן. ער האט בשעת ער האט עס אויפגעהויבן האט ער געוואלט אין דעם זוכה זיין, האט ער עס קונה געווען, איז אפילו ער האט עס דארט אוועקגעלייגט, זאגן מיר ער האט עס נישט מפקיר געווען, נאר ער טראכט עס שפעטער צו נעמען. אבל לא נתכוון לזכות בהן, ער האט עס נאר איבערגעקערט, ער האט נישט געוואלט אין דעם זוכה זיין. פּטור איז ער פּטור. אלמא זעען מיר דאָך, מפקיר נזקיו פּטור, זעען מיר דאָך ר' אלעזר האַלט, כאָטש דער מענטש האָט געגראָבן אַ גריב אין רשות-הרבים, דעמאָלט ווען ער האָט עס גענומען פון דעם אָרט און געלייגט אויף אַ צווייטן אָרט, האָט ער דאָך געמאַכט אויף דעם אָרט אַ בור. דאָך זאָגן מיר, אַז ער איז פּטור. ווען זאָגט ר' אלעזר איז חייב, דווקא ער האָט געוואָלט זוכה זיין. און אויב רב אלעזר האלט בור ברשות הרבים פטור, איז דאך די זעלבע זאך מפקיר נזקיו איז אויך פטור, ווייל דער וועלכער האלט מפקיר נזקיו חייב, מכח וואס איז ער דאס מחייב? מכח בור, ווייל איך זע בור ס'קיינמאל נישט געווען זיין, דאך איז ער חייב. וואס האסטו פריער געזאגט אז רב אלעזר האלט מפקיר נזקיו חייב, דא זע איך דאך מפקיר נזקיו פטור, האלט רב אלעזר. אמר רב אדא בר אהבה, האט רב אדא בר אהבה געזאגט, שהחזירה למקומה, דא מיינט מען נישט ער האט גענומען די זבל, די גלל, פון איין ארט אויף דעם אנדערן, ער האט עס צוריק געלייגט אויף זיין ארט, האט ער דאך נישט געגראבן קיין בור. ס'איז גלייך מען האט קיינמאל אין דעם נישט אנגערירט דעריבער אויב ער וויל אין דעם זוכה זיין איז עס ממונו איז ער חייב און אויב ער איז אין דעם נישט זוכה האט ער דאך גארנישט נישט געטאן ער האט דאך עס צוריק געלייגט אויף דעם ארט וואס איז געוועזן. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, משל דרב אדא בר אהבה, די משל פון רב אדא בר אהבה וואס ער זאגט איינער הייבט אויף די זבל און ער לייגט עס צוריק, זאגן מיר ער איז פטור, למה הדבר דומה, צו וואס איז עס גלייך, למוצא בור מגולה, איינער טרעפט א גריב וואס ס'איז אפגעדעקט, וכסהו, און ר'האט אים צוגעדעקט, וחזר וגילהו, נאכהער האט ער אים צוריק אפגעדעקט, זאגן מיר, ער איז פטור דער צווייטער. איז די זעלבע זאך דא אויכעט, ער האט אויפגעהויבן דעם גלל און ער האט עס צוריק געלייגט, איז ער פטור. אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא מי דמי, דער דין פון גלל, מען האט עס אויפגעהויבן ער האט עס צוריק געלייגט אויף דעם ארט, איז נישט גלייך צו דעם דין מוצא דא בור מגולה וכסהו, התם דאָרטן נאָר ער האָט געפונען אַ אָפּענעם גריב און ר'האָט אים צוגעדעקט. לא אסתלק להו מעשה ראשון. אַפילו דעמאָלט ר'האָט אים צוגעדעקט, אָבער דער מעשה ראשון וואָס איז אַ בור בלייבט נאָך. לו יצוייר אַז די דעק ווערט פאַרפוילט, לו יצוייר, וואָלט זיך דאָך געווען מחויב דער ערשטער בעל בית צו מאַכן אַ צווייטן צודעק. הייסט עס אַז דער ערשטער בעל בית איז דאָך נאָך אַ בעל בית, הכא אבער דא אויב איז ער האט אויפגעהויבן דעם גלל, איז אין דעם מאמענט וואס ער האט אויפגעהויבן דעם גלל איז דאך דער גלל נישט געווען מער קיין בור, אסתלק להו מעשה ראשון, איז עס געווארן אויס בור, ממילא אז ס'איז געווארן אויס בור און יעצט ער לייגט עס אוועק מאכט ער עס א בור, דעריבער דארף ער זיין חייב. הא לא דמיא דאס איז נישט גלייך, אלא למוצא בור מגולה, איינער האט געפינען א אפענעם גרוב, וטממה, און ער האט עס פארשאטן מיט ערד, וחזר וחפרה, נאכער האט ער ארויסגענומען פון דארט צוריק די ערד, וואס דעמאלט איז דער דין, איז דער צווייטער חייב דאסתלקו להו מעשה ראשון. ווייל ע מיט דעם אָ וואָס ר'האָט אָנגעפילט דעם פילט דעם גריב מיט ערד, איז אַוועקגעגאַנגען די מעשה פון דעם ערשטן וקיימא לה ברשותו און דאָס שטייט שוין אין דעם רשות פון דעם אַנדערן, איז דאָך די זעלבע זאַך ביי אונז, ווען ער האָט אויפגעהויבן דעם דעם גלאַל, איז עס געוואָרן אויס בור, נאַכער ער לייגט עס אַוועק, מאַכט ער דאָך עס אַ בור. אלא אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, כשהפכה, ער האט עס איבערגעקערט, לפחות משלושה. דאס וואס רב אלעזר האט געזאגט לא נתכוין לזכות בה פטור, מיינט מען, ער האט עס נישט געמאכט, ער האט נישט אויפגעהויבן קיין דריי טפחים, דעריבער האט ער גארנישט ניט געטאן קיין הגבהה, איז ס'איז נישט גלייך ווי. אז מען האט שוין פארמאכט דעם בור, ס'האט שוין דעמאלט דעם דין ווי ס'איז א אפענע גריב און איז נישט געווארן פארמאכט, דעמאלט אויב לא נתכוין לזכותו איז ער פטור ווייל ער איז נאך נישט געווארן אויס בור.

הא אין מתכוון לזכות בה, ער וויל נישט זוכה זיין, לא איז ער נישט חייב, לוקמה זאל ער עס איינלערנען, ההופך את הגלל מיינט מען למעלה מג' האט עס אויפגעהויבן העכער פון דריי טפחים, ואף על גב דלא נתכוון לזכות בה, אפילו ער האט נישט געוואלט זוכה זיין, איז ער אויכעט חייב, ווייל דאס איז דאך גלייך האבן מיר פריער געזאגט אז ס'איז געווען א געגראבענער גריב. און איינער האט פארשאטן דעם גריב, און נאכער איז דער זעלבער געגאנגען ער האט צוריק ארויסגענומען די ערד, איז דער צווייטער חייב למעלה מג', אויב ער האט עס אויפגעהויבן איז עס געווארן אויס בור, און נאכער ער לייגט עס אוועק מאכט ער עס א בור. אמר רבא האט רבא געזאגט, דעריבער לערנט ער אין פחות מג', מתניתין קשיתיה, די משנה איז נישט שווער, מאי איריא הפך, פארוואס שטייט אין דער משנה דאס לשון ההופך את הגלל? ליתני זאל ער מיר לערנען הגביה, האט עס אויפגעהויבן, אלא שמע מינה איז פון דעם א ראיה, כל הפך למטה משלושה הוא, הפך מיינט מען נידריגער ווי דריי טפחים, און אויב ס'איז נידריגער ווי דריי טפחים מוז איך זאגן אז ווען איז ער חייב? דווקא אין אזא פאל מתכוון לזכות בה, רש"י. זאגט די גמרא, ומדרב אלעזר אמר חייב, אויב רב אלעזר זאגט מפקיר נזקיו איז חייב, אזוי האט מען דאך געזאגט אז רב אלעזר לערנט בור ברשות הרבים איז חייב, לערנט רב אלעזר אז מפקיר נזקיו איז חייב, רבי יוחנן אמר פטור, דארף איך לערנען אז רבי יוחנן לערנט בור ברשות הרבים איז פטור, ווייל מיר האבן דאך פריער געזאגט אז ס'א מחלוקת פון רב לאזאר'ן מיט רבי יוחנן, חד אמר חייב וחד אמר פטור, איז אויב איך ווייס רב לאזאר האלט חייב, האלט רבי יוחנן פטור, ומי אמר רבי יוחנן הכי, האט דען רבי יוחנן אזוי געזאגט אז פטור.

איז ער חייב, דאס איז נאר גערעדט געווארן במפריח אז זיי טוען ארויסשטארן די קוצים אין דעם רשות הרבים, אבל במצמצם, אויב די גדר איז געוועזן אקוראטן און פונקטליכן איז די דין פטור, איז ער פטור. פארוואס? ווייל ס'איז בור ברשותו, כאטש דאס געפינט זיך דאך ממש לעבן רשות הרבים, דאך איז ער פטור, מצמצם, מאי טעמא פטור? פארוואס מצמצם איז פטור? לאו מיינסטו דען ניט משום דהוה ליה בור ברשותו, ווייל דאס איז בור אין זיין רשות? און בור ברשותו איז פטור, לויט ר' יוחנן, מכלל קומט דאך אויס דחיובא דבור ברשות הרבים הוא, אז ר' יוחנן לערנט אז די חיוב פון בור איז אין רשות הרבים, אלמא זעהן מיר דאך מפקיר נזקיו חייב, זעהן מיר דאך אז ר' יוחנן האלט מפקיר נזקיו חייב, וואס האבן מיר פריער געזאגט? ס'איז דאך א מחלוקת פון רבי אלעזר מיט רבי יוחנן, איינער האלט פטור און איינער האלט חייב, און אז איך האב פריער געזאגט רבי אלעזר האלט חייב, דארף איך דאך זאגן אז רבי יוחנן האלט פטור, און דא זעהן מיר דאך אז רבי יוחנן האלט אז בור איז בור ברשות הרבים איז חייב, איז דאך מפקיר נזקיו חייב. זאגט די גמרא לא, ניין, לעולם אימא לך, אין אמת'ן וויל איך דאך זאגן אז רבי יוחנן האלט מפקיר נזקיו איז פטור, ווייל דער חיוב פון בור איז דווקא ווען ער האט א בעלים, ומצמצם מאי טעמא פטור, אויב אזוי פארוואס טוט ר' יוחנן פטר'ן ווען ר'האט געמאכט דעם גדר מיט קוצים, און אויב ר'האט נישט ארויסגעשטארצט אין רשות הרבים, ער האלט דאך מפקיר נזקיו חייב האלט ער דאך א בור ברשותו, און הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו איז חייב.

און מפריח פארוואס איז ער חייב? מפריח איז ער חייב ווייל ס'איז ממונו, ער האט עס נישט מפקיר געווען, אבער אין אמת'ן האלט רבי יוחנן אז מפקיר נזקיו איז פטור. פרעגט די גמרא ומי אמר רבי יוחנן הכי, האט דען רבי יוחנן אזוי געזאגט אז מפקיר נזקיו איז פטור? והא דאך אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, רבי יוחנן האלט דאך אז אומעטום איז די הלכה ווי סתם משנה, ותנן, און מיר האבן געלערנט אין סתם משנה, החופר בור ברשות הרבים, איינער האט געגראבן א גריב אין רשות הרבים, ונפל לתוכו איז דארט אריינגעפאלן שור או חמור ומת חייב, זאגט רבי יוחנן א בור ברשות הרבים האט די תורה מחייב געווען, אלא זאגט די גמרא, לעולם רבי יוחנן דאמר חייב, רבי יוחנן זאגט מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה איז חייב. ומדרבי יוחנן אמר חייב, אז רבי יוחנן זאגט חייב, רבי אלעזר אמר פטור, איז דאך א קשיא, וואס דאך אמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל, אז שני דברים אינם ברשותו של אדם, ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, האלט ער דאך אז וואס? אז בור ברשות הרבים איז חייב? לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא דידיה הא דרביה, רבי אלעזר אליין האלט אז בור ברשות הרבים איז פטור. דאס וואס ער האט געזאגט א בור ברשות הרבים איז חייב, דאס האט ער געזאגט משום רבי ישמעאל אין נאמען פון זיין רבין, אבער ער אליין האלט נישט אזוי. רש"י. זאגט די משנה, השופך מים ברשות הרבים, איינער האט אויסגעגאסן וואסער אין רשות הרבים, והוזק בהן אחר, א צווייטער איז געווארן געשאדנט פון דעם וואסער, חייב בנזקו איז ער מחויב פאר דעם שאדן. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, איינער האט באהאלטן דערנער אדער גלאז אין רשות הרבים, והגודר את גדרו בקוצים, איינער האט געמאכט א גייט מיט דערנער, אדער וגדר שנפל לרשות הרבים, א גדר איז אריינגעפאלן אין רשות הרבים, און דער בעל הבית האט נישט צוגענומען די שטיינער, והוזקו בהן אחרים, אנדערע זענען געווארן געשאדנט, חייב בנזקן. איז דער בעל הנזקין מחויב פאר דעם שאדן וואס ער מאכט. גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה, השופך מים והוזק בהן אחר חייב בנזקו, אלא דנטנפו כליו במים, אז זיינע בגדים זענען געווארן שמוציג אין וואסער. אבל הוא עצמו, אבער ער אליין, איז געווארן געניזיקט, פטור. קרקע עולם הזיקתו, דעם שאדן האט אים געמאכט די וועלט פון דער ערד, איז ער נישט מחויב. אמר ליה רב הונא לרב, האט רב הונא געפרעגט צו רב'ן, לא יהא זאל דאס נישט זיין אלא כרפשו, זאל עס האבן דעם דין ווי איינער ווארפט ארויס זיין זבל אין רשות הרבים. איז ער דען נישט מחוייב? דא איז דאך אויך די זעלבע זאך, ער האט ארויסגע ער האט געגאסן וואסער און ס'איז געווארן פון דעם א טיט, און איך לערן דא א פשט אז שופך מים ברשות הרבים מיינט מען פארוואס האט ער עס ארויסגעגאסן? ווייל ער וויל מאכן טיט, ער האט נישט מפקיר געווען, איז דאך איז ממונו דארף ער דאך זיין חייב. און איך מוז דאך זאגן עס רעדט זיך ער האט נישט מפקיר געווען, ווייל אויב ס'זאל זיין מחויב אלעס בור וואלט איך נישט געווען קיין חיוב אויף די כלים. ענטפערט די גמרא מי סברת דו מיינסט דלא תמו מיא די וואסער איז נישט געענדיגט נאר ס'איז דא רפש, דא רעדט זיך בדתמו מיא אז די וואסער איז געווארן איינגעזאפט ס'איז נישט דא קיין רפש אבער ווי מ'זאגט אבער א שאדן קען עס מאכן. די כלים קען עס מאכן א שאדן. ותרתי למה לי, וואס דארף איך האבן צוויי משנה'ס? פריער געשטאנען אין דער משנה וועגן טינוף כלים, דף כח עמוד א, נשברה כדו זאגט דארט רב לא שנו אלא שטינפו כליו, חדא בימות החמה וחדא בימות הגשמים. איינס דערציילט ער מיר אויף זומער און איינס דערציילט ער מיר ווינטער, ווייל בימות הגשמים האבן מענטשן רעכט. אויסצוגיסן וואסער אין רשות הרבים צו מאכן ליים ווייל די גאס איז סיי ווי שמוציג, גייט ער מיר דערציילן אז כאטש ער האט רעכט, דאך אז מ'האט געמאכט שאדן איז מען חייב. דתניא, מיר האבן געלערנט כל אלו די אלע זאכן שאמרו וואס די חכמים האבן געזאגט אז מ'מעג מקלקל זיין דעם רשות הרבים, וועלכע זאכן האבן די חכמים געגעבן רעכט פותקין ביבותיהן אז מען האט ווינטער מעג מען עפענען די דא וואו ס'האט זיך אנגעקליבן די שמוציגע וואסער א גאנצן זומער זומער טאר איך נישט אויסגיסן די שמוציגע וואסער רשות הרבים ווייל איך בין מקלקל די רחוב די גאס אבער ווינטער סיי ווי ווען עס רעגנט איז פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן און דאס וואס מען האט די זבל ליגן אין די מערות מעג מען עס בימות הגשמים ארויס לייגן, בימות החמה אין להם רשות, זומער האט מען נישט קיין רשות, און בימות הגשמים אין ווינטער יש להם רשות האבן מענטשן רשות דאס צו טון. דערציילט ער מיר דא, ואף על פי שברשות, כאטש מען האט רשות, אם הזיקו, אויב זיי האבן מזיק געווען, חייבים לשלם, איז מען מחויב צו באצאלן. פון די מאל וואס ער לערנט מיר צוויי משנה'ס, ווייס איך שוין אז די איבריגע משנה ווייס איך שוין, אבער אין ימות הגשמים איז אויך דער דין, ער איז חייב, כאטש ער האט רשות. רשי. אויבן די ערשטע שורה, לא יהא אלא כרפשו, המשליך זבלו ברשות הרבים, מי לא מיחייב איז ער דען נישט מחויב כי לא אפקריה, ווען ער האט נישט מפקיר געווען די זבל, והכא נמי דא אויכעט, רפשו זיין מיסט דידיה אזקיה האט געמאכט שאדן, שנתערבו המים והעפר, ס'האט זיך אויסגעמישט די וואסער מיט די ערד, ונעשה טיט, ס'איז געווארן ליים, ושלו הוא איך דארף דאך זאגן אז ס'איז זיין. ער האט נישט מפקיר געווען די זאך מיט די מוחלוקת אבער טינוף כלים אז רב לערנט עס אין די כלים זענען געווארן שמוציג בכלל דארף איך זאגן עס רעדט זיך דלא אפקריה דהוא בור ווייל ביי בור לא חייב בו כלים איז מען נישט מחויב קיין כלים.